צו דארף מען שרייבן אנדער כתובה אדער מען קען וואוינען מיט א פרוי אן א כתובה? אמר להו, האט רב יוסף צו זיי געזאגט, הכי אמר רב יהודה אמר שמואל, אזוי האט געזאגט רב יהודה אמר שמואל, זו דברי רבי מאיר, רבי מאיר האט פריער געזאגט אז אז כל הפוחת לבתולה ממאתים איז בעילתו בעילת זנות, פארוואס אפילו דעמאלט מיט א תנאי וואס זי באקומט די מאתים סיי ווי, דאך איז בעילתו בעילת זנות ווייל לא סמכא דעתה, איז דא אויך די זעלבע זאך ס'איז לא סמכא דעתה אז די פרוי אז זי האט נישט איז לא סמכא דעתה כאטש זי האט גארנישט ניט קיין שאדן ווייל ס'איז דאך תנאי בית דין אבער לא סמכא דעתה. דאס איז נאר רבי מאיר זאגט דאס, אבל חכמים אומרים, די חכמים לערנען, משהא אדם את אשתו, א מענטש קען זיין מיט א פרוי שתיים ושלש שנים בלא כתובה, און תוספות טייטשט דא צוויי און דריי און מערער אפילו טובא אז ער דארף נישט שרייבן קיין כתובה, ווייל די הלכה איז נישט ווי רבי מאיר. אמר ליה אביי, האט אביי צו אים געזאגט, והא דאך אמר רב נחמן, אמר שמואל, הלכה כר' מאיר בגזרותיו, די הלכה איז ווי דער ר' מאיר'ן, ביי א זאך וואס ער מאכט א גזירה, ער איז מחמיר אויף דורך צוליב א גזירה, האט ער געזאגט, אי הכי אויב אזוי, זיל כתוב לה, גיי שרייב פאר איר א כתובה. כי אתא רב דימי רב דימי ווערט דערמאנט אסאך מאל אין גמרא מיט דעם לשון כי אתא, ער איז געווען אין ארץ ישראל, געקומען לערנען אין בבל, רבין אזוי זיי זענען געווען די שלוחים וואס זענען געגאנגען הין און צוריק, כי אתא רב דימי אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא האט ער איבערגעזאגט די הלכה אין נאמען פון רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא, ס'איז דא א חילוק. ווען עס שטייט אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי הייסט עס אז ער האט עס געהערט פון רבי שמעון בן פזי, און רבי שמעון בן פזי האט עס געזאגט ער האט עס געהערט פון רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא די טייטש רבי יהושע בן לוי האט עס נישט געהערט פון בר קפרא נאר האט געהערט פון אים אליין ניט נאר האט געהערט אז מען זאגט עס איבער זיין נאמען וואס האט ער געזאגט מחלוקת מיר האבן דאך פריער געהאט נ"ו עמוד ב' א מחלוקת פון רבי יהודה'ן מיט רבי יוסי אז די פרוי איז מוחל צו זי מאכט א תנאי אז די כתובה זאל נישט זיין מאתים איז לויט רבי מאיר'ן קען מען דאך נישט מאכן ר' מאיר זאגט דאך כל הפוחת איז בעילתו בעילת זנות, ר' יהודה און ר' יוסי זאגן עס קען יא זיין, נאר דאך קריגט זיך ר' יהודה מיט ר' יוסי, ר' יוסי לערנט אפילו בעל פה קען מען אויכעט מאכן דעם תנאי, און ר' יהודה לערנט דווקא מיט א שטר בכתב, איז מחלוקת, ווען איז די מחלוקת? בתחילה, אין דעם אנפאנג, און מ'עט באלד זעהן וואס מען מיינט ביי דעם אנפאנג, אבל בסוף, אבער בסוף, לדברי הכל אינה מוחלת, לסוף האלטן אלע, קען מען נישט מוחל זיין מיטען פה, ווייל זי האט שוין זוכה געווען, און איהר זאגן איז גארנישט ניט, זי מוז שרייבן א שטר. א שובר, ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, בין בזו בין בזו מחלוקת, די מחלוקת איז בין בתחילה בין בסוף, לאמיר נאר פארשטיין, ווי אזוי ווערט זי א נשואה? איז דא חופה, נאך די חופה ביאה, וועלן מיר דאס איינטיילן אין דריי זאכן, א' חופה, ב'. דאס איז נאך די חופה, קודם ביאה צי קודם גמר ביאה, דאס וועלן מיר אנרופן ב', ג' וועלן מיר אנרופן לאחר ביאה, סוף ביאה אדער לאחר ביאה. א' דאס הייסט חופה, תחילת חופה איז דאך זיכער דער אנפאנג, דער תחילת חופה הייסט דאך זיכער תחילה, סוף סוף ביאה הייסט זיכער סוף. דאס הייסט א' איז זיכער תחילה און ג' איז זיכער סוף, נאר ב' דאס וואס מיר רופן אהן לאחר חופה קודם ביאה קען מען אנרופן סוף, פארוואס קען מען עס אנרופן סוף? ווייל ס'איז דאך דער סוף פון חופה, און מיר קענען עס אנרופן תחילה ווייל דאס איז פאר ביאה, נאך א זאך תחילה און סוף, און נישט איז דא צוויי טייטשן, אמאל איז די טייטש תחילה דער אנפאנג זאך, און סוף איז די טייטש דער סוף פון דער זעלבער זאך, יעדע זאך האט א אנפאנג און א ענדע, און אמאל קען מען טייטשן צוויי באזונדערע זאכן, תחילה הייסט די ערשטע זאך, סוף הייסט די שפעטערדיגע זאך. איז דא א א האט געזאגט רבי יהושע בן לוי, מען האט איבער געזאגט רב דימי אין נאמען פון רבי יהושע בן לוי, אז די מחלוקת ווען לערנט רב יוסי אז מען קען מוחל זיין בפה דאס איז נאר בתחילה אבער בסוף קען מען נישט מוחל זיין ווייל זי האט שוין זוכה געווען ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, בין בזו ובין בזו מחלוקת, וואס איז די פשט בין בזו ובין בזו, אין פשטות לערנען מיר, בין בתחילה ובין בסוף, אמר רבי אבהו, האט רבי אבהו געזאגט, לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן, מיר איז געווארן ערקלערט פון רבי יוחנן, דאנא ורבי יהושע בן לוי לא פליגינן, איך קריג זיך נישט מיט רבי יהושע בן לוי. לא פליגינן אהדדי, מיר קריגן זיך נישט. מאי בתחילה דקאמר רבי יהושע בן לוי, דאס וואס רבי יהושע בן לוי זאגט אז די מחלוקת איז בתחילה, מיינט מען תחילת חופה, מען מיינט די מחלוקת איז בזמן חופה. און נישט די טייטש איז דא אז תחילת חופה נאר התחלת חופה, נאר דא מיינט מען די ערשטע זאך, מתחילת חופה ועד סוף חופה קריגט מען זיך. לויט רבי יהודה מוז זיין דווקא בכתב, און לויט רבי יוסי'ן קען מען אפילו בעל פה אויכעט. ומאי סוף, דאס וואס רב דימי האט געזאגט אין נאמען פון רבי יהושע בן לוי אז בסוף האלטן אלע אז זי קען נישט מוחל זיין בפה, דאס מיינט מען סוף ביאה, ווייל די ביאה דעמאלט האט זי שוין זוכה געווען, ממילא העלפט נישט בפה, עס מוז זיין בכתב. דאס זאגט רבי יהושע בן לוי. וכי קאמינא אנא קומט דאך אויס אז תחילה מיינט מען די ערשטע זאך, תחילה איז די טייטש די גאנצע חופה, תחילת חופה, סוף חופה, אלעס ליגט אין דעם ווארט תחילה, און סוף גייט ארויף אויף ביאה. וכי קאמינא אנא, ווען זאג איך רבי יוחנן, בין בזו ובין בזו מחלוקת, דאס וואס איך זאג אז מען קריגט זיך סיי בתחילה סיי בסוף, איז מיין. איז דאס וואס איך זאג סוף מיינט מען נישט דעם סוף וואס ער רופט אן רבי יהושע בן לוי סוף וואס רופט ער אן ביאה נאר איך זאג תחילת חופה וסוף חופה סוף חופה דהיא תחילת ביאה די סוף חופה ווערט דאך אנגערופן לגבי ביאה ווערט דאך דאס אנגערופן תחילה קומט אויס אז דאס וואס ער רופט אן רבי יוחנן סוף, וואס איז די טייטש סוף? סוף מיינט דאך סוף חופה, ווערט עס אנגערופן לויט רבי יהושע בן לוי ווערט עס אנגערופן תחילה, ווייל אין ווארט תחילה פון רבי יהושע בן לוי ליגט די גאנצע חופה. איז נאכאמאל, מיר האבן דא דריי זאכן. חופה, חופה אליין איז דא תחילה ובסוף, נאכער איז דא לאחר חופה, און די צווייטע זאך, און די דריטע זאך איז ביאה. האט רבי יהושע בן לוי געזאגט אז די מחלוקת איז בתחילה, טייטש איך בתחילה, סיי תחילת חופה און סוף חופה, דאס אלץ ווערט, די ערשטע און די צווייטע, ווייל דאס אלץ ווערט דאך אנגערופן תחילה לגבי ביאה, דארט איז די מחלוקת, אבער בסוף ביי די דריטע זאך האלטן אלע אז מען קען נישט מוחל זיין. רבי יוחנן האט געזאגט, סיי ביי א א' און סיי ביי ב' איז די מחלוקת, קומט דאך אויס אז רבי יוחנן האלט אזוי ווי רבי יהושע בן לוי. כי אתא רבין אמר רבי שמעון בן פזי, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט אין נאמען פון רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר קפרא, מחלוקת לבסוף, ער קריגט אויף רב דימי, די מחלוקת איז לבסוף, אבל בתחילה דברי הכל מוחלת, איך ווייס נאך נישט וואס מען מיינט די לבסוף, ווייל לבסוף קענען מיר זאגן די צווייטע זאך הייסט לבסוף לגבי די ערשטע, און איך קען זאגן די צווייטע זאך הייסט תחילה ווייל ס'איז די תחילה פאר די דריטע מ'וועט באלד זען ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט בין בזו ובין בזו מחלוקת, אמר רבי אבהו האט רבי אבהו געזאגט לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן, מיר איז געווארן ערקלערט פון רבי יוחנן, דאנא ורבי יהושע בן לוי לא פלגינן אהדדי, איך און רבי יהושע בן לוי קריגן מיר נישט. מאי לבסוף דאמר רבי יהושע בן לוי, דאס וואס רבי יהושע בן לוי האט געזאגט אז לבסוף דעמאלט איז א מחלוקת, לבסוף מיינט מען סוף חופה, סוף חופה דעמאלט איז א מחלוקת, און מאי תחילה דאס וואס רבין האט געזאגט אז בתחילה האלטן אלע אז מוחלת מיינט מען תחילת חופה. וכי קאמינא אנא, ווען זאג איך בין בזו בין בזו מחלוקת, איז די טייטש אזוי, תחילת ביו וסוף ביו. דאס וואס איך זאג ביי ביידע איז די מחלוקת, דאס איז תחילת ביאה וסוף ביאה, וואס איז די טייטש תחילת ביאה? תחילת ביאה דאס ווערט אנגערופן סוף חופה, תחילת ביאה דאס ווערט דאך אנגערופן אין אנדערע ווערטער סוף חופה, וואס איז דא א נפקא מינה פון רב דימי'ן מיט רבינ'ען, ס'כאפט א גרויסער נפקא מינה אליבא דרבי יהושע בן לוי, לויט ווי רב דימי האט געלערנט אין רבי יהושע בן לוי לערנט דאך דאך אז סיי תחילת חופה און סיי סוף חופה איז א מחלוקת, אבער ווי רבין לערנט אין רבי יהושע בן לוי לערנט ער דאך אז בתחילת חופה איז נישט דא קיין שום מחלוקת, נאר בתחלת חופה האלטן אלע, רבי יהודה אויך, אז מען קען מוחל זיין. אויך כאפט א גרויסע חילוק אליבא דרבי יוחנן, ווי איז סוף ביאה? לויט ווי רב דימי האט געלערנט אליבא דרבי יוחנן און סיי אליבא דרבי יוחנן און סיי אליבא דרבי יהושע בן לוי, ווי האט מען דאך געלערנט אז סוף ביאה האלטן אלע אז אינה מוחלת, אבער יעצט ווי רבין לערנט איין לערנט איך לערנט זע איך דאך פון דעם א אז איך זאג רבי יוחנן זאגט אז די מחלוקת איז סיי ביי תחילת ביאה און סיי ביי סוף ביאה, און און ער לערנט דאך פשט רבי אבהו אז רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי טוען זיך נישט קריגן, און אויב איך לערן אז זיי קריגן זיך נישט, קומט דאך אויס אז לויט אים נאך, ס'קיינמאל נישט דא קיין פאל ווי אלע זאלן האלטן מ'קען נישט מוחל זיין. אדער ס'דא ווי אלע האלטן לויט רבינ'ען מ'קען מוחל זיין ווען? תחילת חופה, און אויב נאך תחילת חופה איז שוין שטענדיג די מחלוקת. די נפקא מינה'ס פארהאנען פון רב דימי לערנט פשט און צו רבין, אבער דא זעען מיר א אינטערעסאנטע זאך, אבער סיי לויט רב דימי'ן, סיי לויט רבינ'ן איז רבי יהושע בן לוי מיט רבי יוחנן קריגן זיך נישט, נאר רב דימי מיט רבינ'ן קריגן זיך פשט דער האט אזוי געהערט די זאך און דער האט אזוי געהערט רש"י. ברוך השם, מסכת כתובות, דף נז עמוד א', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט מחלוקת. אמר רב פפא, אי לאו דאמר רבי אבהו לידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן. מיר האבן פריער געהאט וואס רב דימי האט געזאגט, רב דימי האט געזאגט אז רבי יהושע בן לוי האלט מחלוקת בתחילה אבל בסוף לדברי הכל אינה מוחלת, האבן מיר דאך איינגעטיילט אז ס'איז דא דריי זאכן, ס'איז דא תחילת חופה דאס איז א', ב' איז סוף חופה נאך די חופה קודם ביאה, און ג' איז פארהאנען ביאה. האט געזאגט רב דימי אז לויט רבי יהושע בן לוי קריגט מען זיך בתחילה, אבער בסוף האלטן אלע אז זי קען נישט מוחל זיין. און רבי יוחנן זאגט מען קריגט זיך ביי ביידע. האבן מיר געלערנט פשט אזוי, אז לויט רבי יהושע בן לוי קריגט מען זיך סיי ביי א' סיי ביי ב', ביי ביידע זאכן טוט מען זיך קריגן. און דאס וואס רבי יוחנן זאגט אז בין בזו בין בזו מחלוקת מיינט מען אויכעט סיי ביי א' סיי ביי ב', אבער ביי ג' האלטן אלע מוחלת, אינה מוחלת, לויט רבין'ען קומט אויס אזוי אז א' דאס הייסט תחילת חופה האלטן אלע אז מען קען מוחל זיין, נאר ווען איז זייער מחלוקת, און זייער מחלוקת איז סוף חופה און ביאה, ב' און ג' די מחלוקת. אמר רב פפא, האט רב פפא געזאגט, אי לאו דאמר רבי אבהו, ווען נישט וואס רבי אבהו האט געזאגט, לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן, מיר איז געווארן ערקלערט פון רבי יוחנן, דאנא ורבי יהושע בן לוי לא פליגינן אהדדי, ווען ער זאל דאס רבי אבהו נישט געווען זאגן, הוה אמינא וואלט איך געזאגט אז רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי פליגי, איך וואלט געזאגט רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי קריגן זיך. רב דימי ורבין לא פליגי, און איך וואלט געזאגט בעסער אז רב דימי מיט רבין קריגן זיך נישט, איך וואלט געטייטשט דעמאלט אזוי אז דאס וואס רב דימי זאגט מחלוקת בתחילה מיינט מען די מחלוקת איז ביי ב' איז די מחלוקת. בתחילה ווערט אנגערופן סוף חופה, וואס סוף חופה הייסט תחילה לגבי ביה, אבער בסוף ביה, וואס ביי ג' האלטן אלע מען קען נישט מוחל זיין, און רבי יוחנן לערנט, ער קריגט, בין בזו ובין בזו, מיינט ער סיי סוף חופה און סיי ביה, שטענדיג איז דא מחלוקת.

האלט רבי יהושע בן לוי מען קען נישט מוחל זיין און רבי יוחנן לערנט בין בזו ובין בזו מחלוקת יעצט רבין איז געקומען צו גיין וואלט איך אויך אזוי געטייטשט אין רבין'ען אז די מחלוקת איז בסוף חופה וואס וואלט איך אויך געטייטשט ווען איז די מחלוקת ווען לויט רבי יהושע בן לוי ווען הייסט סוף חופה דאס איז ב' ב' דעמאלט איז די מחלוקת אבער ביי ג' ביי ביאה איז לויט רבי יהושע בן לוי האלטן אלע אינה מוחלת, און רבי יוחנן זאגט בין בזו ובין בזו מחלוקת, סיי ביי ב' און סיי ביי ג' איז די מחלוקת, וואלט דאך יעצט אויסגעקומען אז רב דימי מיט רבין'ען ביידע זאגן איין זאך, ביידע זאגן די זעלבע זאך, זיי קריגן זיך נישט, דעמאלט וואלט אויסגעקומען אזוי, אז ביי א'. האלט מוחלת זי איז מוחל סיי לויט רב דימי און סיי לויט ביי א' איז נישט קיין מחלוקת ב' ב' איז לויט רבי יהושע בן לוי קריגט מען זיך נאר וואס דען רב דימי רופט עס אן ב' סוף און רבין רופט עס אן תחילה רב דימי רופט עס אן סוף ווייל לגבי חופה איז דאס סוף, און רבין רופט עס אן תחילה, ווייל לגבי ביאה איז דאס תחילה, דעמאלט איז די מחלוקת, סיי לויט רב דימי און סיי לויט רבין'ען, און ביי ג' ביי ביאה איז סיי לויט רב דימי און סיי לויט רבין'ען קומט אויס אינה מוחלת, און רבי יוחנן זאגט סיי ביי ב' און סיי ביי ג' איז די מחלוקת, קומט דאך אויס רב דימי און רבין זאגן די זעלבע זאך, אזוי וואלט איך געזאגט, דאס זאגט ער. ווען נישט וואס איך האב געהערט אז רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי קריגן נישט, וואלט מיר ליבערשט געווען בעסער צו זאגן אז רבי יוחנן מיט רבי ישעי' בער לעווע קריגן. פארוואס? הוה אמינא וואלט איך געווען געזאגט רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי פליגי, רב דימי ורבין לא פליגי. מאי סוף דקאמר רבין? דאס וואס רבין זאגט אז מען קריגט זיך בסוף

דאס האט געזאגט רב פפא. פרעגט די גמרא, מאי קא משמע לן, וואס גייט אים דא דערציילן א זאך ווען רבי אבהו וואלט דאס נישט געזאגט, אבער א פאקט איז דאך אז רבי אבהו האט דאס אויך געזאגט, אז רבי יוחנן אליין האט אים געזאגט ער קריגט נישט מיט רבי יהושע בן לוי. און ער קען דאך נישט גיין קריגן רב פפא אויף רב אבהו, אין דער צייט אז רב אבהו זאגט ער האט דאס געהערט פון רבי יוחנן, וואזשע גייט אים אן מיט דעם וואס ווער איך געוואויר פון דער זאך אזוי? זאגט די גמרא הא קא משמע לן, דאס וויל ער מיר דערציילן, נאר פריער מקדים זיין, אמאל קען זיין צוויי אמוראים קריגן זיך, דער זאגט אזאן סברה, דער זאגט אזאן סברה, זאגט איינער עפעס ליגנט, אידי ואידי דברי אלקים חיים, דעם געפעלט בעסער די סברה און דעם געפעלט בעסער די צווייטע סברה, ווי יעצט זיין צוויי אמוראים קריגן זיך וואס האלט רבי יוחנן, אז רב דימי מיט רבין קריגט זיך וואס האלט רבי יוחנן, איז דאך זיכער איינער פון זיי האט נישט ריכטיג געהערט, איינער פון זיי מאכט א טעות, איך האב א ברירה, איך האב א ברירה צו זאגן אז רב דימי מיט רבינ'ען קריגן זיך נישט, נאר ווער קריגט זיך? רבי יוחנן מיט רבי ישעי' בעל עבר. אדער איך האב א וועג צו זאגן אז רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי קריגן נישט, און נאר ווער קריגט זיך? די אמוראים וואס ס'קריגן זיך אליבייהו, רב דימי און רבין קריגן זיך וואס זיי האלטן, וועלכעס איז מיר בעסער צו זאגן? אויב איך זאג רב דימי און רבין קריגן זיך וואס איינער זאגט, זאגט דאך איינער פון זיי נישט ריכטיג. איז מיר בעסער צו זאגן אז די אמוראים וואס ס'קריגן זיך אליבייהו, אז רב דימי מיט רבין וואס ס'קריגן זיך אליבייהו, ביידע קריגן זיך נישט, ביידע זאגן די זעלבע זאך, נאר זיי זאגן מיט א אנדער לשון, אין וועמען איז די מחלוקת? אין דעם איז די מחלוקת אין די אמוראים וואס ס'קריגן זיך אליבא דנפשייהו, דאס זאגט ער, הא קא משמע לן. דפליגי תרי אמוראי אטעמא דנפשייהו צוויי, ס'איז מיר בעסער צו זאגן אז די צוויי אמוראים קריגן זיך אין זייער טעם, זיי קריגן זיך ווי דער שכל איז, ולא פליגי און נישט זאלן קריגן, תרי אמוראי זאלן זיך קריגן אליבא דחד אמורא וואס איין אמורא האלט, דאס איז מיר נישט קיין סברה צו זאגן, אבער דא איז דא א שטארקע קשיא, תוספות פרעגט אפילו רבי יוחנן און רבי יהושע בן לוי קריגן זיך נישט אליבא דנפשייהו, זיי קריגן זיך דאך אויכעט, ווען איז די מחלוקת פון רבי יהודה מיט רבי יוסי, איז דאך די אמוראים קריגן זיך אויכעט. שוין תוספות פארענטפערט שוין רשי. אמר רב פפא אי לאו דאמר.

קריגט מען זיך צו מען קען מוחל זיין, און לויט רבינ'ען האלטן אלע תחילת ביאה, תחילת חופה, אז מ'איז מוחל. אלא הכי הוה אמינא, כ'וואלט אזוי אויך געזאגט אז רבי יוחנן און רבי יהושע בן לוי פליגי אז זיי קריגן זיך, דהאי סוף דקאמר רבי ישעי' בר לוי, אויף דעם סוף וואס רבי יהושע בן לוי זאגט דברי הכל לערנען אינה מוחלת, ואתא רבי יוחנן למימר, קומט מיר רבי יוחנן צו זאגן דאף בזו מחלוקת, דאס הייסט אז לויט רבי יוחנן קריגט מען זיך ביי סוף ביאה אויך, דעמאלט וואלט אויסגעקומען דרב דימי ורבין לא פליגי בדרבי יהושע אין אמת'ן קריגן זיך דאך יעצט אליבא דרבי יוחנן נאר אויף דאס באווארנט שוין דער בר ש, רש"י דערמאנט אלץ רבי יהושע והכי הוה מפרשינן לה. לדרב דימי, אזוי וואלט איך איינגעלערנט דאס וואס רב דימי האט געזאגט, אמר רבי יהושע, וואס ער זאגט פאר רבי יהושע בן לוי'ס וועגן מחלוקת, אז רבי יהושע בן לוי לערנט די מחלוקת איז בתחילת ביאה דהיא סוף חופה. די מחלוקת איז בתחילה, וועלכעס מיינט מען דא תחילה? ב' מיינט מען תחילה, דאס הייסט ס'איז סוף חופה, פארוואס רוף איך עס אן תחילה? ווייל ס'איז תחילת ביאה. אבל בסוף ביאה, דאס וואס מיר רופן אן ג', דברי הכל אינה מוחלת. ורבי יוחנן פליג עליה און רבי יוחנן קריגט אויף אים, דאפילו בסוף ביאה נמי פליגי. אז מען קריגט זיך סיי ביי א ב' און סיי ביי ג'. ווי איז ביי א'? ביי א' קריגט מען זיך נישט, נאר ביי א' איז מען מוחל. וכי אתא רבין, אמר רבי יהושע בן לוי, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט רבי יהושע בן לוי, מחלוקת,

ביי א' וואס מיר רופן אן דברי הכל מוחלת. אזוי וואלט איך איינגעלערנט אז עס קריגט זיך נאר רבי יוחנן מיט רבי יהושע בן לוי און רב דימי מיט רבין ניט. אבל השתא דפריש רבי אבהו, יעצט וואס רבי אבהו האט מפרש געווען לדרב דימי, לויט רב דימי, דבין לרבי יוחנן, בין לרבי יהושע בן לוי, סיי רבי יוחנן סיי לויט רבי יהושע בן לוי, פליגי רבי יוסי און רבי יהודה קריגן זיך רבי יוסי און רבי יהודה וואס זיי קריגן זיך צו מען קען מוחל זיין בדיבור צו נישט ווען קריגן זיך בתחילת חופה ובסוף חופה אויב אזוי קען דאך שוין נישט זאגן ווי רבין ווייל רבין לערנט דאך אז ס'אמאל דא א אופן וואס דברי הכל מוחלת

והוא לא בא לאפלוגי עליה, רב פפא וויל נישט אויף אים קריגן, אלא מאי הלכתא אשמועינן, וואס זשע גייט ער דא דערציילן, דאי לא אמרה רבי אבהו, ווען רבי אבהו זאל דאס נישט זאגן אז רבי יוחנן רבי יהושע בן לוי זאגן איין זאך, הוה ניחא ליה לדידיה, וואלט רב פפא געזאגט לפרושה, וואלט ער עס מפרש געווען בענין אחר, וואס גייט ער מיר דאס דערציילן, אבער ס'איז דאך א פאקט אז רבי אבהו האט עס געזאגט נו, כ'מוז דאך אזוי זאגן. הא קא משמע לן, ער וויל מיר דא זאגן דאס טוט מען א כלל אפי' מיט דעם, דהיכא דאשכחן אמוראי דפליגי אהדדי, דו טרעפסט אמוראים קריגן זיך, כל חד אליבא דנפשיה, יעדער איינער זאגט זיין סברה, זיי קריגן זיך אליבא דנפשייהו, נישט זיי קריגן זיך וואס א צווייטער האלט, נאר זיי קריגן זיך די סברה אין דער זאך. ותרי אמוראי אחריני און צוויי אנדערע אמוראים, דפליגי בפלוגתא דהנך אמוראי, און אנדערע אמוראים קריגן זיך, וואס די אמוראים קריגן זיך? ביי וואס זיי רעדן זיך? ואית לן לפרושי מילתא בתרי לישני, א מחלוקת מוז זיין, נאר איך קען לערנען די מחלוקת אין צוויי וועגן, חדא מינייהו, איין וועג איז דא, מיפלגי תרי אמוראי אליבא דנפשייהו, אז די אמוראים קריגן זיך אויף אייגענע סברות, שכל אחד אומר סברה שלו, יעדער זאגט זיין סברה, כגון רבי יוחנן און רבי יהושע, דעמאלט ואינך תרי אמוראי אליבא דחד לא מיפלגי, און רב דימא מיט רבינען קריגן זיך נישט, זיי האלטן ביידע די זעלבע זאך, אלא אמרי חדא מילתא.

און משווה מאכן זיי, און איך וועל פארדינען, וואס וועל איך פארדינען? איך וועל מאכן מילתא דתרי אמוראי קמאי חדא מילתא, אז אליבא דנפשייהו איז נישטא קיין מחלוקת, נאר די אמוראים וואס זיי זאגן משמם, די קריגן זיך, איז מען בעסער, שבקינן, לאז איך אפ, ההיא לישנא, דאס לשון. דמיפלגי תרי אמוראי אליבא דחד לאז איך דאס בעסער אפ ונקטינן און איך נעם אן בעסער ההיא דמיפלגי תרי אמוראי אליבא דנפשייהו פארוואס דכי פליגי תרי אליבא דחד ווען צוויי קריגן זיך וועגן איינער וואס איינער האלט מר אמר הכי אמר פלוני איינער זאגט דער זאגט אזוי ומר אמר און דער אנדערער זאגט הכי אמר פלוני חד מינייהו משקר איינער זאגט דאך זיכער נישט ריכטיג. אבל כי פליגי תרי אמוראי בדין, צוויי קריגן זיך אין דין, או באיסור והיתר, כל חד אמר הכי מסתבר טעמא, יעדער זאגט אז דאס איז דער טעם, אין כאן שקר, כל חד וחד סברא דידיה קאמר, מר יהיב טעמא להיתירא, איינער זאגט א טעם אויף היתר, ומר יהיב טעמא לאיסורא, מר מדמי מילתא למילתא הכי, איינער טוט עס אזוי צוגלייכן, ומר מדמי ליה בענינא אחרינא,

זאגט די משנה, נותנים לבתולה, מען גיט צייט צו א מיידל, שנים עשר חודש, צוועלף חדשים, משתבעה הבעל, ווען די מאן מאנט איר צו מאכן די חתונה, גיט מען איר צוועלף חדשים לפרנס את עצמה. וואס הייסט דאס? ווען איינער האט מקדש געווען א פרוי, איז נאך די קידושין, ס'איז דורכגעגאנגען א האלבע יאר נאך די קידושין, צו ס'איז דורכגעגאנגען א יאר, זי איז געווען א קטנה, לאמיר זאגן דער טאטע האט גענומען קידושין, וויל דער מאן מאכן די זמן חתונה. קען מען נישט צווינגען איר אז די חתונה זאל שוין זיין, מוז מען איר געבן צייט צוועלף חודש, אויב זי וויל גלייך מאכן די חופה איז שוין דא די דינים, וועט דארף ווארטן זיבן טעג, קען מען מאכן די חופה, נאר ווי וועט זיין אז זי וויל נישט, זי זאגט זי וויל נישט, זי דארף האבן צייט זיך צוצוגרייטן, תכשיטים מיט אנדערע זאכן, האט זי רעכט צו פארלאנגען א יאר צייט, און אויב עס גייט דורך די יאר און זי וויל נאך אלץ נישט, באקומט זי שוין דעם דין פון מורדת, און מיר האבן דאך געלערנט גלייך אין אנפאנג פרק דערמאנט רש"י אז זי איז א מורדת, און דעמאלט איז דער דין אז מען טוט איר אראפרעכענען פון די כתובה און אזוי ווייטער. דאס איז די טייטש, מען גיט איר צוועלף חדשים, נישט מען מיינט פון די זמן קידושין, מען גיט איר די צוועלף חדשים משתבעה הבעל, ווען דער מאן זאגט ער וויל מען זאל זיין די חתונה, איז פון דעמאלט אן גיט מען א צייט לפרנס את עצמה. עס קען אמאל זיין פארקערט אויכעט, די פרוי וויל מען זאל מאכן די חופה, און ער זאגט ער איז נאכנישט גרייט, אויב ער זאגט ער איז גרייט איז דאך נישטא קיין שום שאלה. נאר אויב ער איז נישט גרייט, ער פארלאנגט צייט, ער דארף צוגרייטן, איז כשם שנותנים לאישה, אזוי ווי מען גיט צו א אישה, וויפיל גיט מען? צוועלף חדשים, כך נותנים לאיש, אזוי גיט מען אים אויך צוועלף חדשים, לפרנס עצמו, רשי זאגט, בצרכי סעודה וחופה, נאר צרכי סעודה וחופה דארף מען נישט האבן קיין צוועלף חדשים, איז אנדערע מפרשים טייטשן אז מען מיינט ער דארף צוגרייטן די די כלים די הויז, אבער איז לשון דער מש שטייט דאך בפירוש אז מען גיט איהם אויכעט צוועלף חדשים, מען דארף פארשטיין די רשי, צרכי חופה סעודה דארף מען נישט. אה, דאס הייסט עס. יא. ולאלמנה שלושים יום, אן אלמנה. אוי, דארף זיך נישט אזויפיל באמיען מיט תכשיטים, ווייל זי האט דאך פון פריער. יעצט, הגיע זמן ולא נישאו, ס'איז געקומען שוין די צוועלף חדשים, און זיי זענען נישט געווארן גענומען, די סיבה דער עיכוב איז געוועזן אין זיי, אין די מענער, אין אים, ווי אין דף ב' האט מען דאך געלערנט, איז דעמאלט דער דין אוכלות משלו, אזוי אן ארוסה דארף דאך דער מאן נישט שפייזן, אבער דא אוכלות משלו ואוכלות מתרומה, אויב ער איז א כהן און זי איז א ישראלית מעג זי עסן תרומה, מצד דין תורה איז א ארוסה מעג אויכעט עסן תרומה, נאר די רבנן האבן געזאגט אז ארוסה טאר נישט אויב זי איז א בת ישראל כאטש דער מאן איז א כהן טאר זי נישט עסן קיין תרומה, אבער דעמאלט ווען ס'איז שוין געקומען נאך די צוועלף חדשים מעג זי עסן תרומה, די גמרא וועט זאגן באלד דעם טעם. רב טרפון אומר, רב טרפון זאגט, נותנין לה הכל תרומה, אז ער וויל קען ער נאר געבן תרומה, ער דארף איר נישט געבן קיין חולין, איי ס'וועט זיין די צייט זי וועט זיין א נדה, זי וועט זיין טמא, וועט זי פארקויפן די תרומה, און זי וועט קויפן פאר דעם חולין. רב עקיבא אומר, רב עקיבא זאגט, מחצה חולין ומחצה תרומה, ער זאגט א העלפט חולין און א העלפט תרומה, די העלפט חולין זאל זי קענען עסן ווען זי איז טמא. נאך א דין שטייט אין די משנה, היבם אינו מאכיל בתרומה, אז א בת ישראל האט חתונה געהאט צו א כהן, האט זי דאך געגעסן תרומה, אז דער מאן איז געשטארבן אן קינדער קען זי דאך מער נישט עסן קיין תרומה, און זי איז יעצט זקוק צו א יבם, און דער יבם דאך אויכעט א כהן, דאך קען איר דער יבם נישט מאכיל זיין בתרומה, מכח דעם פריערדיגן מאן קען זי דאך שוין נישט עסן ווייל ער איז דאך געשטארבן. עשתה שישה חדשים בפני הבעל, מען האט באשטימט די צוועלף חדשים, האט זעקס חדשים געווען פאר דער מאן, ושישה חדשים בפני היבם, און זעקס חדשים פאר דעם יבם, ואפילו כולם בפני הבעל, אלע צוועלף חדשים פאר דעם מאן חסר יום אחד, עס האט געפעלט איין טאג וואס דאס איז געווען בפני היבם, או כולן בפני היבם חסר יום אחד וואס דאס איז געווען בפני הבעל אינה אוכלת בתרומה איז דאס דאס דא איז לשון אין משנה איז אביסל שווער די גמרא וועט שוין רעדן וועגן דעם ווייל אויב איך זע אז כולן בפני הבעל און ס'האט געפעלט איין טאג קען זי נישט עסן קיין תרומה און בעסער געזאגט אפילו זי האט שוין געגעסן תרומה בפני הבעל האמער דאך אויכעט געזאגט קען זי שוין דער יבם אינו מאכיל וואס איז די פשט אין דעם די גמרא זאגט צו אימער צו כולן איז אויך טומאה זו משנה ראשונה, דאס וואס מיר האבן געלערנט אז נאך די צוועלף חדשים איז די דין אויב קען זי שוין עסן תרומה, כאטש ס'איז נאך נישט געווארן קיין נישואין, אזוי האט מען געלערנט אין די משנה ראשונה. בית דין של אחריהן אמרו, די בית דין פון שפעטערדיגן דור האבן געזאגט, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה. קומט אויס דריי זאכן איז געווען, די ערשטע צייט איז דאך געווען דין תורה, האט מען געזאגט ארוסה עסט תרומה, נאכער האבן די חכמים געזאגט זי קען נישט עסן קיין תרומה אן ארוסה, נאר אויב ס'איז געוועזן שוין די צוועלף חדשים דורכגעגאנגען קען זי שוין עסן תרומה, נאכער האבן די חכמים געזאגט ניין אפילו נאך די צוועלף חדשים עד שתכנס לחופה, רשי, עמוד א', נותנין לבתולה, זמן, א צייט, לכניסתה לחופה.

לאלמנה למ"ד יום שאינה טורחת כל כך בתכשיטין שכבר יש בידה ולא נישאו, דאס וואס מיר זאגן אז נאך די צוועלף חדשים דארף דער מאן געבן מזונות מיינט מען שהבעלים מעכבין דער אפהאלט איז פון זיי, איי אויב אזוי האט זיך געדארפט נישט שטיין ולא נישאו איז די טייטש זיי זענען נישט געווארן גענומען די פרויען אין אמת'ן איז דאך די סיבה אין די מענער האט זיך געדארפט נישט שטיין ולא נשאו, נאר איידי דאתנא רישא בדידהי.

ביז יעצט איז מדרבנן טאר מען נישט, נאך די צוועלף חדשים מעג מען שוין. ווי וואס נותנין לה הכל תרומה אם ירצה פארשטייט זיך אז ער וויל קען ער געבן חולין און ער קען נאך אויך געבן תרומה. וכשיגיעו ימי טומאתה אז ס'וועט קומען די צייט ווען זי איז טמא, זי איז א נידה זי קען נישט עסן קיין תרומה, תמכרנה וועט זי פארקויפן ותקח חו. רב טרפון זאגט, ניין, מען גיט, ווער זאגט דאס? רבי עקיבא הייסט עס, רב טרפון זאגט הכל תרומה, רבי עקיבא זאגט מחצה חולין, לאכול בימי טומאתה, היבם אינו מאכיל בתרומה בעודה שומרת יבם, וטעמא יליף בגמרא, עשתה ששה חדשים בפני הבעל, מהנך שנים עשר חודש פון די צוועלף חדשים הקבועים לה משתבעה הבעל, או אדער אפילו כולם בפני הבעל, ואחד נאר איין טאג בפני יבם, אף על גב דרובא דער מערהייט איז געווען בפני הבעל, סוף סוף לא נתחייב איז ער נישט געווארן מחוייב במזונותיה בחייו, והוא הדין נמי די זעלבע דין איז אם נתחייב בחייו אז ווען זי האט געגעסן אלע צוועלף חדשים בפני הבעל איז לא אכלה משמת ווען ער איז געשטארבן איז זי זקוק ליבם עסט זי מער נישט פארוואס דקנין הבעל פקע די וואס די בעל האט איר מאכיל געווען דאס איז שוין אוועק און די יבם האט נישט דעם כח מאכיל צו זיין אלא דאי כולם בפני הבעל הוה אכלה מיהא בחייו האט זי דאך אמאל געגעסן בפני הבעל או כולם בפני יבם בגמרא פריך אבער למה התניא איז דאך א פשיטא זו משנה ראשונה די משנה ראשונה האלט משהגיע הזמן אוכלת בתרומה אבער די וואס שפעטער האבן די בית דין געזאגט אין האשה אוכלת כו' טעמא מפרש בגמרא. גמרא, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייסן מיר אז די זמן וואס א בתולה דארף זיך צוגרייטן איז צוועלף חדשים, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, דאמר קרא שטייט אין פסוק, ביי רבקה'ן שטייט, ויאמר אחיה ואמה, תשב הנערה די מיידל זאל זיצן אתנו מיט אונז, ימים, א יאר, טייטש איך ימים, דאס ווארט ימים האט פארשידענע טייטשן, ימים רופט זיך אן א צירקל פון טעג, ימים קען זיין ס'איז דורכגעגאנגען א יאר, ימים קען אמאל זיין אז ס'איז א חודש, ס'איז דורכגעגאנגען טעג פון א חודש, און ימים קען אמאל זיין א וואך אויכעט. אין פסוק שטייט ימים או עשור, מאי ימים? וואס מיינט מען דא ימים? אילימא וועסטו זאגן תרי יומי, ימים מיינט מען צוויי טעג. איז אזוי האבן זיי געזאגט זאל זי זיצן מיט אונז צוויי טעג, און אויב דו ווילסט נישט צוויי טעג, וועלן מיר בעטן מיר זאל זי זיצן צען טעג. משתעי איניש הכי טוען מענטשן אזוי א רעדן, אמרו ליה מען האט געזאגט צו אליעזר'ן תרי יומי זאל אויפהאלטן זיך צוויי טעג, אמר להו האט ער זיי געזאגט לא מען קען נישט צוויי טעג, אמרו ליה האבן זיי געזאגט צו אים עשרה יומי צען טעג, ממילא קען איך דאך נישט טייטשן אז ימים מיינט מען צוויי טעג. אלא מאי ימים, ווען זיי זאגן ימים מיינט מען שנה א יאר, ווי טרעפן מיר ימים איז א יאר, ימים איז דאך די טייטש טעג, דכתיב עס שטייט ימים תהיה גאולתו, טייטש איך דאס ווארט ימים טייטש איך ווי עס גייט דורך די צירקל פון דעם גאנצן יאר, פרעגט די גמרא, ואימא לאמיר זאגן אז ימים מיינט מען חודש, דכתיב עד חודש ימים און ס'עט דאך זיין גוט, זיי האבן געזאגט תשב הנערה אתנו ימים, זאל זי זיצן מיט אונז א חודש, האט אליעזר געזאגט נישט, האבן זיי געבעטן וואס א צען טעג, זאגט די גמרא אמרי זיי זאגן, דנין ימים סתם מימים סתם, איך לערן אפ, דארטן שטייט ימים או עשור נאר ימים שטייט, ס'ווערט נישט דערמאנט דאס ווארט חודש, ואין דנין ימים סתם מימים שנאמר בהם חודש, איך דארט נאר ימים תהיה גאולתו שטייט נאר ימים, ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים ווערט דערמאנט נאר ימים, אבער דארט שטייט עד חודש ימים. אמר רב זירא, האט רב זירא געזאגט. תנא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, קטנה, אויב זי איז נאך א קטנה, דער טאטע האט איר מקדש געווען, דער טאטע האט א רעכט מקדש צו זיין זיין טאכטער א קטנה, בין היא בין אביה יכולים לעכב, סיי זי און סיי דער טאטע קענען מעכב זיין, זאגן זי איז נאך א קטנה, זיי ווילן ביז זי וועט ווערן א גדולה דעמאלט וועט זי חתונה האבן, פרעגט די גמרא. בשלמא איהי מציא מעכבא, ס'איז דאך איהר'ס א זאך, פארשטיי איך אז זי קען מעכב זיין. אלא אביה אבער איהר פאטער, אי איהי ניחא לה, אז זי באשטייט חתונה צו האבן ווען זי איז א קטנה, אביה מאי נפקא ליה מינה, פארוואס זאל דער טאטע קענען צוריקהאלטן? זאגט די גמרא, ער קומט צו ווייל דער טאטע זאגט, השתא לא ידעה, יעצט ווייסטו נישט די שוועריקייטן פון די נישואין, למחר מארגן מימרדא וועט זי מורד זיין אין מאן ונפקא, זי וועט ארויסגיין, ואתיא זי וועט קומען, ונפלה עילואי זי וועט צוריק פאלן, פאר מיר איך זאל דארפן נאכאמאל חתונה האבן ווידער צוגרייטן תכשיטים. אמר ר' אבא בר לוי, מיר האבן דאך געלערנט, מקדש זיין א קטנה איז נישט קיין גלייכע זאך, אזוי זאגט דאך די גמרא אין קידושין דף מ"א, אז אסור לאדם שיקדש את אשתו קטנה ביז וואנען עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה, דאס וואס מיר לערנען קידושי קטנה, תוספות פרעגט דארטן, היתכן אין אונזערע צייטן איז מען יא מקדש קטנות זאגט דער תוספות, ווייל איז צוליב די גרויסע צרות, היינט האט מען צייט צו געבן נדן, מען ווייסט נישט צו מען וועט שפעטער האבן צייט צו געבן, מעגליכקייטן צו געבן נדן, נאכדעם מאכט מען חתונה, פריער גיין, גיין, מקדש זיין א קטנה איז נישט קיין גלייכע זאך, שטייט דא אין גמרא, אמר רב אבא בר לוי, אין פוסקין על הקטנה, מען טוט נישט באשטימען אויף די קטנה, להשיאה כשהיא קטנה. אז מען זאל די חתונה זאל זיין ווען זי איז א קטנה דאס טאר מען נישט, אבל פוסקין על הקטנה להשיאה כשהיא גדולה, ווען זי איז א קטנה אן קידושין זאל איך באשטימען ווי מען זאגט מאכן א ווארט אז ווען זי וועט זיין א גדולה דאס מעג מען לכתחילה, פרעגט די גמרא פשיטא א זיכערע זאך פארוואס זאל מען נישט טארן זאגט די גמרא מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען אז ווען זי איז א קטנה ליחוש זאל מען מורא האבן דילמא מעיילא פחדא מהשתא זי וועט יעצט מורא האבן פון דעם וחלשה און זי וועט ווערן אפגעשוואכט ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אז דעמאלט ווען זי איז א קטנה זאל איך אינגאנצן פון דעם נישט רעדן קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז עס ארט מיר נישט. אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, בגרה יום אחד, אז זי איז שוין געווען א בוגרת, ביז צוועלף יאר מיט א טאג און זי ברענגט שערות איז א קטנה, נאכהער איז זעקס חדשים איז א נערה, נאכדעם איז א בוגרת, ונתקדשה, זי איז געווארן מקודש ווען זי איז א בוגרת, נותנין לה שלושים יום כאלמנה, אז שטייט נותנין לה מ'גיט איר, דאס הייסט נישט מזמן תביעה דארף זי שוין וויסן אז זי דארף זיין גרייט, און וויפיל צייט האט זי זיך צוצוגרייטן? דרייסיג טעג, וואס איז דאס אזוי ווי אלמנה? פארוואס? און ווען הייב איך עס אן צו רעכענען? נישט מזמן תביעה, נאר משעת אירוסין, פארוואס? ווייל זי איז שוין א בוגרת, האט זי שוין זיכער צוגעגרייט די תכשיטים קודם בוגרת, ווייל זי וויל זיך מער נישט זאמען אפלעגן די חתונה. זאגט די גמרא מיתיבי, איך וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט בגרה אז זי איז געווארן א בוגרת און זי איז געווארן מקודש, הרי היא האט זי דעם זעלבן דין כתבועה, אזוי ווי אפילו דארטן ס'איז נישט געווען תבעה, האט עס שוין דעם דין ווי תבעה, אז ווי דער דין תבעה איז דא ביי א בתולה צוועלף און אלמנה דרייסיג, מאי לאו מיינסטו דען נישט כתבועה דבתולה אז די צוועלף חדשים, זאגט די גמרא לא, ניין, כתבועה דאלמנה, לאמער פארשטיין וואס האט די גמרא גלייך אין די הוה אמינא געטראכט מאי לאו כתבועה דבתולה, ווייל נארמאל אפילו זי איז א בוגרת אבער זי אליין איז דאך נאך וואס? א בתולה, און אז ער גייט מיר גארנישט זאגן כאלמנה האב איך געלערנט אז מען מיינט כתבועה דבתולה, זאגט די גמרא כתבועה דאלמנה, ס'איז נישט קיין קשיא, זאגט די גמרא תא שמע, איך וועל א קשיא פרעגן אויף רב הונא'ן, וואס האט רב הונא פריער געזאגט? א בוגרת, זי געווען א בוגרת איין טאג און זי געווארן מקודש, האט רב הונא געזאגט אז פון די זמן קידושין איז נאר שלושים יום, דאס איז דאך צוויי קולות, נישט איך הייב אן צו רעכענען מזמן תביעה, נאר איך רעכן מזמן קידושין, און נישט קיין צוועלף חדשים נאר דרייסיג טאג, האמער געלערנט בוגרת ששהתה שנים עשר חודש, אז די בוגרת איז געווארן מקודש און ס'האט זיך געזאמט צוועלף חדשים, ר' אליעזר אומר הואיל וחייב בעלה במזונותיה, דער מאן איז דאך מחויב פון אירע מזונות, יפר, ס'קען ער אליין פארשטערן דעם נדר אן שיתוף מיט'ן טאטן. וואס זעה איך פון דעם אויף אז ביי א בוגרת איז אויכעט דער דין ווען ווערט א חיוב מזונות נאך צוועלף חדשים, איז דאך א קשיא אויף רב הונא'ן וואס ער זאגט דרייסיג טעג, זאגט די גמרא אימא זאג אזוי בוגרת ושהתה שנים עשר חודש, איז ר' אליעזר אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה אז ס'איז צוויי זאכן, אבער א בוגרת דארף מען נישט קיין צוועלף חדשים נאר דרייסיג טעג, זאגט די גמרא תא שמע איך וועל דיר א קשיא פרעגן אויף רב הונא, מיר האבן געלערנט המארס את הבתולה, מ'האט מקדש געווען א בתולה, איז אזוי נארמאל אז די פרוי איז שוין מקודש, דארף זי זיך דאך נישט גרייט זי זיך נישט צו, מ'רעדט דאך נאכנישט פון דער חתונה, און בין שתבעה הבעל אז די מאן וויל מאכן די חתונה והיא מעכבת און זי זאגט זי נישט גרייט, ובין שתבעה היא זי וויל מ'זאל מאכן די חתונה די חופה ובעל מעכב, וויפיל ווי מען זאגט קען מען צוריק האלטן נותנין לה שנים עשר חודש משעת תביעה די צוועלף חדשים איז רעכנט זיך משעת תביעה פון דעם וואס צייט וואס מען מאנט פאר די חופה אבער לא משעת אירוסין ובגרה. און אויב זי איז געווארן מקודש ביי א בגרה, הרי היא כתבועה, אט איז דעם זעלבן דין ווי תבעה להכין עצמה, דאס הייסט ביי א בוגרת איז אירוסין גלייך ווי תבעה. כיצד? בגרה יום אחד, זי איז געווארן איין טאג א בוגרת, זי איז שוין עלטער איין טאג ווי צוועלף יאר מיט זעקס חדשים, ונתקדשה, זי איז געווארן מקודש, נותנים לה שנים עשר חודש, דאך שוין א קשיא אויף רב הונא, רב הונא האט געזאגט דרייסיג טעג און דא עס שטייט צוועלף חדשים, ולארוסה שלושים יום, וואס פאר א ווערטער איז דאס? אמאל איז פארהאנען אן ארוסה, די גמרא וועט באלד זאגן וואס מען מיינט, אז אמאל פאסירט ביי ארוסה וואס מען גיט איר נאר דרייסיג טעג, תיובתא דרב הונא, איז דאך א קשיא אויף רב הונא, רב הונא זאגט בגרה יום אחד ונתקדשה, נאר דרייסיג טעג, און דא עס שטייט דאך צוועלף חדשים, תיובתא. פרעגט די גמרא, מאי ולארוסה שלושים יום? וואס איז די פשט לארוסה שלושים יום? אמר רב פפא, רב פפא זאגט, הכי קאמר, מיינט אזוי, בוגרת שעברו עליה שניים עשר חודש בבגרות, זי איז געווען צוועלף חדשים א בוגרת און זי איז נאך נישט געווארן מקודש, ונתקדשה, זי איז שוין געווארן מקודש ווען זי איז אלט געווען דרייצן יאר מיט זעקס חדשים. דעמאלט נותנים לה שלושים יום, גיט מען איר דרייסיג טאג פון ווען, נישט מזמן תביעה, מזמן אירוסין, כאלמנה, אזוי ווי אלמנה גיט מען מזמן תביעה גיט מען שלושים יום, גיט מען דא אויך מזמן אירוסין שלושים יום. אין דער משנה האבן מיר געלערנט הגיע זמן ולא נישאו, אז ס'איז געקומען די צוועלף חדשים וואס מ'האט געגעבן ולא נישאו, און ס'איז נאך נישט געווען די חתונה, דער צוריקהאלט איז געווען פון דעם מאן, איז דער דין אוכלת משלו ואוכלת בתרומה. אמר עולא, האט עולא געזאגט, דבר תורה מדין תורה, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, א כהן אז אויב ער האט נאר מקדש געווען א בת ישראל קען זי שוין עסן תרומה. שנאמר שטייט אין פסוק וכהן כי יקנה נפש קנין כספו והאי נמי זי איז דורך קידושין קנין כספו, ס'איז נישט קיין חילוק צו די קידושין זענען מיט כסף צו מיט שטר צו מיט ביאה, קנין כספו, ס'איז א קנין וואס מ'מאכט אים מיט כסף כמנהגו, איז דאס איז מדין תורה, מה טעם אמרו פארוואס האבן די חכמים געזאגט אינה אוכלת אז ארוסה עסט נישט קיין תרומה ווייל דעמאלט ווען זי איז אן ארוסה ווי געפינט זי זיך בבית אביה און איר טאטע וואס איז א ישראל שמא ימזגו לה כוס טאמער וועט מען אנגיסן א כוס פון תרומה בבית אביה אין הויז פון איר פאטער ותשקה זי וועט געבן צו טרינקען לאחיה צו אירע ברידער ולאחותה צו די שוועסטער פרעגט די גמרא, אי הכי אויב דאס איז די טעם, הגיע זמן ולא נישאו נמי, אפילו נאך די צוועלף חדשים איז דאך נאך נישט געווען קיין חופה, טא ווי געפינט זי זיך בבית אביה, סא פארוואס שטייט אז ער מעג יא עסן תרומה? ענטפערט די גמרא, התם דארטן אז דער מאן דארף שוין איר געבן מזונות, דוכתא מייחד לה. טוט ער באשטימען פאר איר א ארט ווי זי זאל עסן זיינע מזונות, ווייל דער מאן טוט איר שפייזן, וויל ער נישט זאל זיין אין איר פאטערס הויז צו קענען צוטיילן די מזונות צו איר משפחה. אלא מעתה פרעגט די גמרא לויט דעם פשט, לקיט כהן לישראל, אז דער ישראל האט געהאט ביי זיך א ארבעטער, האט דער ארבעטער געווען א כהן, זאל מען אויך זאגן ווייל דער כהן וואוינט דאך אין דעם הויז פון ישראל, לא ליכול בתרומה, זאל נישט עסן תרומה, דילמא אתו למיכל בהדיה, טאמער דער ישראל וועט עסן פון זיין ארבעטער תרומה, זאגט די גמרא, השתא מדידהו ספו ליה, דער בעל הבית גיט דאך צו עסן דעם ארבעטער, מדידיה אכלי, וועט ער נאך גיין עסן וואס דער ארבעטער האט. רב שמואל בר רב יהודה אמר משום סימפון, ער זאגט פארוואס אן ארוסה טאר נישט עסן קיין תרומה משום סימפון, סימפון איז די טייטש ביטול, ווייל קען זיין ער וועט געפינען אין איר א מום, און דאס וועט עס אויסקומען ס'איז קידושי טעות, ס'וועט ווערן בטל, קומט דאך אויס אז זי איז נישט געווען קיין קנין כספו, אז א זר האט געגעסן תרומה. פרעגט די גמרא אי הכי אויב אזוי נכנסה לחופה ולא נבעלה נמי, אויב איז דער נכנסה לחופה ולא נבעלה איז נישט געווען אינטים מיט איר ווייסט ער אויך נישט די מומין, פארוואס שטייט אפילו לויט די משנה האחרונה שטייט עד שתכנס לחופה, ווייזט אויס אויב נכנסה לחופה אפילו לא נבעלה מעג זי עסן תרומה פארוואס? ענטפערט די גמרא התם דארטן מיבדק בדיק לה, ער טוט איר בודק זיין פריער טוט ער איר בודק זיין דורך זיינע קרובים, והדר מעייל, נאכדעם ברענגט ער איר לחופה. פרעגט די גמרא אלא מעתה לויט דיר, וואס דו האסט מורא וועגן מומין, עבד כהן שלקחו מישראל, א עבד כהן, וואס ער האט איהם געקויפט פון א ישראל, איז דאך דער דין אז דעמאלט ווען דער עבד ווערט א עבד פון דעם כהן עסט ער תרומה, לא ליכול בתרומה זאל ער נישט עסן תרומה, משום סימפון, טאמער וועט זיך ארויס ווייזן אז ס'איז געווען א מקח בטל, אזוי ווי דו האסט מורא ביי דער ארוסה אזוי האב דא אויך מורא, ענטפערט די גמרא, סימפון בעבדים ליכא, מומין זענען קיינמאל נישט מבטל דעם מקח פון עבדים, דאי אבראי, אויב ס'איז א אויסנווייניגסטער מום, הא קחזי ליה האט ער דאך אים געזען, האט ער דאך געזען וואס ער קויפט, קען ער דאך נישט גיין מבטל זיין צוליב דעם מום. ואי דגואי, אויב ס'איז א אינערליכער מום, למלאכה קא בעי, ער דארף דאך אים אויף ארבעט, ושבסתר לא איכפת ליה, וואס איז דארט ביי אים א מום שבסתר, דאס ארט אים נישט, איי נמצא גנב, אז ס'האט זיך ארויסגעוויזן אז ער איז א גנב און אז זיין עבד טוב או קוביוסטוס אדער ער גנבעט נפשות הגיעו עס איז פארפאלן די מקח ווערט נישט בטל ווייל סתם עבדים ווייסט מען זענען גנבים אדער קוביוסטוס ער האט גלייך געדארפן אויף דעם אויסרעכענען מאי איכא וואס איז דא א זאך פארוואס זאלסטו מבטל זיין די מקח לסטים מזוין ער איז א האלדאפניק, וואס דאס איז נישט א גזלן, לסטים מזוין באוואפנטע, או אדער מוכתב למלכות, אדער דער מלכות האט געזינדיגט קעגן מלכות, און מ'האט אים אין ווי דארף ווי וועט אים טרעפן וועט מען אים הרג'ענען, הנהו אזעלכע קלא אית להו האט א קול, האט ער דאך אויך געוואוסט פון דעם, און ער האט דאס געקויפט, איז ער ווי מ'זאגט עס איז ער באשטאנען. פרעגט די גמרא, מכדי, בין למר בין למר לא אכלה, צי איך זאג דער טעם איז משום סימפון, עסט דאך אן ארוסה נישט קיין תרומה, צי איך זאג דער טעם איז שמא ימזגו, עסט דאך נישט קיין תרומה, אויב אזוי מאי בינייהו, ווען כאפט א חילוק צווישן די ביידע טעמים, זאגט די גמרא, איכא בינייהו ס'דא א חילוק קיבל, אויב דער מאן האט אויף זיך גענומען. אַז אפילו זי האָט אַ מום, אַרט אים נישט, וועט ער מעגלעך זאָל זי בלייבן זיין פרוי. איז איז אַזוי, וועגן סימפון האָב איך נישט קיין מורא, אָבער שמא תשקה לאחיה ולאחותה האָב איך יאָ מורא. דער צווייטער חילוק איז מסר, אַז דער טאַטע האָט זי שוין איבערגעגעבן לשלוחי הבעל, איז שמא ימזגו כוס. האב איך נישט קיין מורא, עס איז דאך שוין נישט ביים טאטנ'ס הויז, אבער משום סימפון האב איך יא מורא, והלך, הלך איז אז שלוחי הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל שמא תשקה לאחיה ולאחותה האב איך נישט קיין מורא, ווייל עס איז דאך נישט דא יעצט מיט איר, אבער פאר סימפון האב איך יא מורא. רשי.